שלום עליכם און וועלקאם טו די סיזען טרי פון אלף בינה. פאר די אינטראו עפיסאד האמיר א זייער א ספעשעל גאסט. פאר מיך א פרענד, איינער וואס כ'האב געהאט די זכי' צו ארבעטן מיט און געלערנט אסאך פון, און ברייט באקאנט, שלמה מאיר בינעט. שלומי בינעט. שלומי בינעט.
קארעקט. סאו כ'האב אים ארויפגעברענגט דא אויף די עפיסאד, די ריזען וואס כ'וויל. שמועסן מיט דיך איז ביי מיך אין מיין פערסענעל דזשורני איז עמאשענעל העלט און פערזענליכע געזונטקייט געווען א מפתח די ערשטע קי צו עניטינג וואס האט נאכדעם געקומען אין טערמס פון פארשטיין און באמת קענען לעבן מיט חסידות סאו מיין טריפ וואס איך בין אויף און וואס איך לייג וואס איך רעד דא אויף די פאדקעסט איז מעינלי חסידישע קאנצעפטס באט די אלע קאנצעפטס זענען געווען פארדעם צו מיך. געלערנט אין קאפ באט בכלל נישט אינטעגרעיטעד, ביז איך בין צוגעקומען צו צו זיך עפענען און צוקומען צו מיין אייגענע עמאשענעל העלט, געזונטקייט. סאו פאר מיך איז עס א ווי געזאגט א סטעפ ביפאר געווען, די ערשטע קודם האט זיך דאס געעפנט און נאכדעם איז דאס אריינגעפאלן. סאו די ערשטע די ערשטע זאך וואס איך טראכט וואס איך וויל דיסקאסן. איז אזוי, דאס איז שוין אמאל שוין ברייט באקאנט, און יעדער איינער האט, מען האט עס שוין אויסגעארבעט די סטיגמע ווען א מענטש דארף גיין פאר העלפ, אז די אז עס זאל נישט זיין קיין סטיגמע, אז מען זאל פארשטיין אז עס איז א נארמאלע זאך, א מענטש דארף גיין פאר העלפ, און עס איז א געזונטע זאך, און עס איז דא פיוטשער, און עס איז דא א האופ, סאו דאס ווייסט שוין יעדער איינער, היינט ווען עס מאכט זיך א פראבלעם, איינער שטעקט זיך ארויס פון וואטעווער סיסטעם ער איז אין, אדער ווען עס מאכט זיך א פראבלעם פעמילי ווייז, מען דארף גיין פאר העלפ. סאו יעצט אבער ס'איז דא די די סטעפ פאר דעם ווי מען זאגט די די די איין סטעפ פאר ס'מאכט זיך א אבוויעס פראבלעם ווען ס'איז דא א מיטינג אבאוט איט וואס גייען מיר טון אבאוט איט איז סתם מענטשן וואס דרייען זיך ארום און יעדער איינער פון אונז האט די אלע די אלע דייעגנאסעס וואס יעדער איינער וואס מ'טיילט אויס פאר יעדער איינער וואס דארף גיין פאר העלפ קוואט אן קוואט האט יעדער איינער פון אונז אביסל. סאו למשל איז דא די טראומא, ווי מען זאגט קעפיטעל טי טראומא, וואס א מענטש איז דורך געגאנגען עפעס א מורא'דיגע טראומעטיק זאך אין זיין לעבן, און נאכדעם איז דא די טראומא וואס יעדע איינציגסטע מענטש האט אויפגעפיקט אין זיין לעבן. ס'איז דא די ענקזייעטי וואס איז די יוג' ענקזייעטי וואס א מענטש קען נישט אנגיין און ס'איז ממש וואטעווער ס'געשעט.

דו טרייסט צו אנקוקן זאכן אין די לענס פון חסידות, זאגסט איך האב דיר אויסגעלערנט, דו האסט מיר אסאך אויסגעלערנט, און איים לוקינג טו יו פאר דו זאלסט מיך מער אויסלערנען צו אינטעגרעיטן חסידות אין לייף, און די קאנווערסעישאנס וואס דו האסט דא איז פעסינעיטינג וועגן דעם, ווייל. איך פיל אזוי ווי ווייסט אסאך מאל מענטשן טרייען צו משלב זיין סייקאלאדזשי מיט חסידות מיט אידישקייט טרייען צו טרעפן אריינפיטן אין די באקס איך האב קיינמאל נישט געהאט די פילינג מען דארף משלב זיין ביידע פארקערט איך האלט אז אלעס איז אלעס. אלעס עקזיסטס אין די וועלט, אלעס איז אידישקייט, אלעס איז די אייבערשטער, באט די קלעריטי וואס, כ'מיין די סיבה פארוואס מענטשן טרייען צו משלב זיין ווייל מענטשן אסאך מאל לעקן קלעריטי אין ביידע עספעקטס, סיי אין סייקאלאדזשי סיי חסידות, און כ'מיין ווי מער קלעריטי מען האט זעט מען אלעס קען עקזיסטן, נישט נאר צוזאמען, אלעס דארף עקזיסטן, און יעדע זאך קאמפלימענט אלעס, און ווי מער טיפער מען גייט. זעט מען ווי ווייניג מען ווייסט און וויפיל מער, נישט נאר ס'דא פלאץ פאר אלעס, אלעס אלעס שטימט, אלעס שטימט אן צו דארפן שטימען.
אלעס איז אין סינק.
אלעס אין סינק, עווריטינג. כ'האב שוין עפענט א שאלה, פונקט איינער האט מיר געזאגט אז, כ'האב געזאגט עפעס א משל פאר איינעם, נישט די משל איז נישט אינטערעסאנט, כ'בין געזיצן אין א טעראפי סעשאן מיט איינעם, און עפערענטלי איז שוין געווען די דריטע מאל וואס כ'האב געזאגט די זעלבע משל, סאו. נאכן ענדיגן די משל זאגט ער מיר, דו ווייסט שוין דריטע מאל איך האב עס געהערט אבער אה. יעדע מאל יעדע מאל דו זאגסט עס די זעלבע קנייטשן דו זאגסט עס אבער פסט יעדע מאל הערט זיך עס אנדערש באט דעטס די פוינט די דעפט פון פון פון סייקאלאדזשי איך מיין צו זאגן סייקאלאדזשי עקזיסטירט שוין זייט ס'איז געווען מענטשן אויף דער וועלט.
די יומען סייקאלאדזשי אזוי ווילסטו זאגן? יומען סייקאלאדזשי, עס איז אלעס איז סייקאלאדזשי, עס איז דשאסט, אונז רעדן דא פשוט די פרעקטיס אוו סייקאלאדזשי וואס איז אביסל מסודר געווארן עז א פרעקטיס אין די לעצטע הונדערט אר סאו יאר, וואס איז קליערלי קליערלי קליערלי אין די אנפאנג פון די סטעידזשעס פון די דעוועלאפמענט. סייקאלאדזשי איז פאר פאר פון פערפעקט, גארנישט אין די וועלט איז פערפעקט. עניוועיס, צו ענטפערן דיין קוועשטן אזוי, פארוואס איז דאס זייער א קאמפליקעיטעד סאבדזשעקט, ווייל בעצם יעדע זאך וואס אינוואלווט יומען ביאינגס איז, ס'איז נישט דא עכט קיין בלעק ווייט, שווארצע ווייסע וועג פון עס אנקוקן, ווייל ס'ווענדט זיך אזויפיל מינע פעקטארס, אזויפיל מינע. ענגעלס ווי מען קען עס אנקוקן, נאך מער ווי דעם, בעיסיקלי יעדע דיסארדער וואס איז דא, דיסארדער וואטעווער ס'מיינט, דיסארדער מיינט אז ס'איז געקומען צו א פוינט ווי ס'איז.
דיסארדער.
דיסארדער, אידיש וואלט מען געזאגט ס'איז שוין קראנק, וואטעווער דעט מיענס. אביסל פון דעם איז די העלטיעסט זאך אין די וועלט, לאמיר געבן צוויי זאכן טראומא, אן טראומא קען א מענטש נישט וואקסן,

און באט ווען דו וואלסט געזען א מאמע וואס טוט דאס נישט פאר א קינד און זי פראטעקט די קינד און זי שיקט נישט די קינד אין חדר איז עס היינטיגע צייטן ווערט דאס אנגערופן טשיילד אביוז סאו אין אנדערע ווערטער טראומע איז די עסענס וואס מאכט א מענטש וואקסן און קוק שפעטער אין לעבן באט עני ביג זאך וואס א מענטש וויל אקאמפלישן צו עס מיינט ארויסגיין פון זיין קאמפארט זאון און עפענען א ביזנעס האבן קינדער וואטעווער ס'איז. אל ס'ריקווייערט א סערטען טשעלענדזש וואס קען זיין קוואוט אנקוואוט טראמעטיק באט מען וועט עס נישט אנרופן טראמע באט דאס איז בעיסיקלי די עסענס פון דורכגיין זייער א גרויסע טשעלענדזש סאו איז זאגן אזוי טראמע וואס איז די ליין צווישן טראמע וואס איז העלטי איי געס מ'רופט עס נישט אן טראמע מ'רופט עס אן דזשאסט טשעלענדזשעס אדער לייף איז

איך וואלט נישט געוואונען דא מיין לעבן. איך וואלט פראבעבלי נישט געהאט די רצון צו ביעטן מיין ענקזייעטי און עס טון. קענסט גיין נאך, יא. איך וואלט וואלט זיך אפילו נישט געקערט זיך צו לערנען די זאך וואס איך גיי יעצט דא רעדן אדער וואטעווער. אדער קוקן אליינס פארוואס איך האב די ענקזייעטי. סאו, ענקזייעטי איז די העלטיעסט זאך, און אן ענקזייעטי וואלט קיינער, וואלט די וועלט נישט עקזיסטעד.

ווייל צו קוקט מען, ווייסט, נארמאל אין די וועלט פון מענטל העלט, וואס די בוקס זאגן, מ'דארף קוקן אויף די מענטש'ס פאנקשען, פאנקשענינג פון די מענטש, וואס מיינט פאנקשענינג פון די מענטש, דארף זען צו ס'שטערט דיך אין טאג טעגליכע פאנקשענינג, אבער די קוועשאן איז וואס מיינט פאנקשענינג? יא, אויב איך מעג זאגן א קאנטראווערשעל עקזעמפל, א קינד וואס קען נישט איינזיצן אין קלאס וועט מען זאגן ער איז דיספאנקשענעל. באט איז עס דיספאנקשענעל? אפשר איז די קלאס נישט ריכטיג פאר אים. אפשר ווען די קלאס וואלט אויסזעהן אנדערש וואלט ער געווען פערפעקטלי פאנקשענעל. סאו וויאזוי קעטעגארייזט מען דיספאנקשען? א מענטש וואס לעבט נישט צו די עקארדינג צו די סטענדערדס און די נארמס פון זיין סאסייעטי, צו ס'מיינט זיין פעמילי, אפילו די סאסייעטי, לאמיר זאגן זיין אימידיעט פעמילי, כ'האב אמאל מיטגעהאלטן א איינער וואס זיין זיין פעמילי איז היי אטשיווערס און ביזנעס לייט און אלעס און ער האט גענומען מער אזא אפראוטש ווי צו נעמען לייכט. לייכט לעבן. ער געווען פערפעקטלי העפי באט ער האט געהאט מורא'דיג פרעשור פון זיין פעמילי אז סאמטינג איז ראנג וויט הים סאו איז ער דיספאנקשענעל. אפשר איז ער געווארן יעצט דיספונקשענעל ווייל מ'מאכט זיין לעבן מיזערעבל. יעצט, עגעין, ס'איז א ברייטע טאפיק וואס מ'קען אריינגיין אסאך עקזעמפלס און דיטעילס, אבער דזשאסט א דזשענעראל וועג פון קוקן אויף דעם איז, נארמאל קוקט מען צו ווי ווייט נעמט דאס איבער איין'ס לעבן יעצט, אדער פאטענטשעלי, פאטענטשעלי מיינט צו זאגן צו צו דאס האלט מיך צוריק אין מיין לעבן צו גיין ווייטער, צו וואקסן.

ס'דא די ס'דא די מאל וואס יעדער איינער ווייסט מ'דארף גיין פאר העלפ ס'הייסט מ'דארף גיין בוקן א א א סעשן ביי א פראפעשענעל באט ס'דא די מציאות קודם די וואלידעישן אז ס'עקזיסט אז יעדע מענטש האט ענקזייעטיס מיט טראומעס מיט מיט די גאנצע בוק. נישט יעדער איינער האט אלעס אינגאנצן באט יעדער האט זיך זיין פלאץ ווי זיין טשעלענדזש שפילט ארויס ביי איינעם קלאפט עס אויס אין ענקזייעטי ביי איינעם קלאפט עס אויס אין או סי די ביי איינעם קלאפט איך רעד יעצט די קאוט אנקאוט געזונטע מענטשן אלע פון אונז האבן יעדער איינער האט זיין זיין קינק זיין וואטעווער אין זיין לעבן וואס ער טאנצט ארום זיין דענס וואס ער טוט אין זיין לעבן.

ניינטי ניין פערסענט פון די סעשאן איז זשאסט צו דיסקאסן די עלטערן, זייערע אייגענע אישוס, זייער אייגענע שלום בית. אבסאלוטלי, איך מיין צו זאגן גיין פאר העלפ, גיין פאר העלפ, ס'איז, די אינטערעסאנטע זאך איז וואס די ענאלאדזשי וואס איך טריי עס אנצוקוקן אייביג איז, איך בין ביזי מיט די נושא פון סטיגמע די לעצטע פאר יאר, אזוי ווייט אז. איך האב געטון מיין דאקטארעל ריסערטש, כדי צו באקומען מיין דאקטארעט דארף מען האבן א געוויסע עסעי, א ריסערטש פראדזשעקט, וואטעווער, סאו איך האב געטון אויף די נושא פון סטיגמע אין די פרומע וועלט, וואטעווער, און סורפרייזינגלי, סורפרייזינגלי, ס'איז מורא'דיג ווי אין פראנט פון אונז אלע אויגן, איי וואלד סעי די לאסט פייוו. סעווען יערס, אפילו נישט צען יאר, ווי איטס דזשאסט די נושא פון זיך העלפן איז געווארן אזוי רעדלי עוועילעבל, ס'איז שאקינג. ממש, ס'פלעגט זיין פון די. די ווייסט וואס פאני איז, די אינטערעסאנטע זאך איז אז כ'האב געהערט אפאר וואכן צוריק פון א ריסערטשער וואס טוט ריסערטש אין מענטל העלט אין אונזערע קאמיוניטיס, א מאדערנע איד, האט ער געזאגט אז זיין נאמבערס ווייזן אז ביי די חסידים איז עס מער עקסעפטעד געווארן ווי אנדערע קאמיוניטיס. ווען איך האב געטון מיין ריסערטש לייק סעווען עיט יערס עגאו די חסידים האבן געהאט די מערסטע סטיגמעטייזד בליק אויף זיך גיין העלפן עניטינג מענטל העלט רילעיטעד. און באט איטס עמעיזינג פארוואס איך פיל נישט אז ס'איז געווען דא, ווייסט א סאך מאל ווען ס'טשעינדזש זיך א זאך אין פאבליק ווייסט איך נישט וואס איז געווען די מעסעדזשינג אדער וואס, וואטערשעד מאמענט. יא, איי דאנט טינק ס'איז געווען עני מעסעדזשינג דא אינוואלווד, ס'איז נישט געווען קיין קאמפיין ס'איז גארנישט געווען, איי טינק ס'איז פלעין געווארן אזא מושג ווי יעדער איינער האט געוואוסט, יעדער איינער האט אליינס פארשטאנען. יעדער איינער ווייסט יעדער איינער פאר זיך ווייסט אז ער סטראגלט יעדער יעדער ווייסט אז ער סטראגלט און מען סטראגלט מען ווייסט מען סטראגלט. ס'איז מער אופן אבאוט איט. ס'איז געווארן אופן ס'איז געווארן די נארמאלע דעי טו דעי קאנווערסעישן און ווען זאכן ווערן מען זעהט עס קלאר מען זעהט עס אין אנדערע עריעס אין די וועלט בכלל.

און און און די אפענעס וואס זיי האבן דערפון אז אמאל האט מען געדארפט צו קענען קראקן א בחור די די זאג די משגיח א בחור זאל זיך אויסרעדן צו די משגיח אמאליגע צייטן ער זאל זיך עפענען צו די משגיח געקענט נעמען צוויי חדשים ער זאל אים פארציילן אז ער שעמט זיך פון זיין ברודער היינט מ'טרעפט א בחור אין זיינע

בעסיקלי די גאנצע בוק איז געפאוקעסד אויף וויאזוי מ'קען אריין טריקען די טין צו קומען טעראפי ווייל אונז ווייסן דאך טין'ס זענען דאך זייער רעזיסטענט זיי זענען גרויסע מחוצפים און מיין עקספיריענס עקטשעלי איז געווען אזוי אמאל און די סיבה וואס כ'האב זייער ליב געהאט צו ארבעטן מיט טינעידזשערס איז ווייל ס'האט מיך זייער געטשעלענדזשד יעדע סעשאן איז געהאט א טשעלענדזש פאר איטסעלף לייק אקעי וויאזוי גיי איך יעצט מיט די בחור דא. אל סארט. אין א גוטע וועג, נישט יא יא. באט איך פיל אזוי די לעצטענס איטס סאו דיפרענט ווייל איך פיל אסאך בחורים זענען אסאך מער וואלנערבעל ווי העלאו יונגעלייט וואס איז דרייסיג יאר אלט. קארעקט. איך מיין דרייסיג איך רעד אביסל עלטער ווי זיי ווייסט יונגעלייט וואס דו גייסט אין בית מדרש און דו טרעפסט האבן אסאך מער מורא צו רעדן פון זייערע פילינגס ווי בחורים קומען אריין זיי רעדן פון פילינגס.

און כ'פרעג וואס זאל איך רעדן, זאגט ער וואטעווער, בקיצור עס איז עפעס א ליל שישי, און אקעי פיין בחורים, און איך האב מיך אוועק געזעצט דארטן, שעות האט מען גערעדט, און די אמאונט פון נאלעדזש די בחורים האבן אליינס געוואוסט, איך רעד נישט נאר נאלעדזש אין דווקא סייקאלעדזשי, אבער נאלעדזש פון יומען זאכן, פון. פון פון כ'רעד נישט נאר פון פילינגס, פון וויאזוי די סייקי פראסעסן ארבעטן, וויאזוי וויאזוי ווייסט אפילו למשל מ'האט מ'האט דיסקאסד די גאנצע נושא פון פערסאנעליטי, די נאלעדזש וואס בחורים מ'ווייסט ווי זיי האבן געלערנט, זיי האבן שוין דאס איז דיסקאשענס וואס זיי האבן, דאס אדער למשל די נושא פון פון טראומא אפילו, צו צו מ'גייט מיט אזא אפראוטש אזא אפראוטש, מ'גייט אהין, מ'דארף פראסעסן טראומא.

אונז טעראפיסטס זענען די זעלבע יומענס ווי יעדעם איינעם, אונז האבן נישט קיין מער קאודס גארנישט, אונז האבן אפשר גענומען געוויסע קורסעס און אונז האבן עפעס א געוויסע עקספיריענס וויאזוי אקעי מעטאדס פון טעראפי פיין, אויסגעקאכטן מעטאדס, עקספיריענס, אויך אביסל אויסגעקאכט וויאזוי מען האלט אן די טעראפיוטיקע רילעישאנשיפ וויטש איז קווייט אימפארטענט, באט ס'מיינט נישט טעראפיסטס זענען מער נאלעדזשעבל, זיי קענען נעסעסערלי מער העלפן דעי טו דעי יומענס. ס'איז דזשאסט מער פראקטיקל, ווייסט אז א מענטש וויל זיך גיין העלפן קען ער גיין פאר צו א פראפעשענעל ווייל ס'איז דזשאסט מער אין א סעיפער ראוט, באט דזשאסט די איידיע פון דזשאסט פיפל טאלקינג אבאוט דיס טינגס, מענטשן זאלן זיין אפן צו דורכגיין א לעבן פון הילינג, פון זיין אין טאטש מיט זיך, זיין יו נאו. נישט לעבן, ווייסטו, אז חתונה געהאט ביי די צוואנציג און דו טרעפסט זיך ביי די אכציג אין די זעלבע פלאץ. קארעקט. איטס וואקסן, זיין א סאמבאדי, יו נאו. און ווען לייף געט דיך טשעלענדזשעס זיך קענען דורכשוויצן א וועג וויאזוי צו וואקסן פון די טשעלענדזשעס. ווען לייף געט דיך טראמא, וויטש איז וויר אלל גאוינג טו עקספיריענס טראמא חס ושלום, איך שעלט נישט קיינעם, אבער דעטס לייף. איך רעד אפילו ריעל טראמא. לייף ברענגט טראמא פאר מענטשן. און. טראמא איז די מאסט פאוערפול לערנינג מאמענט אין לייף, וואס ווען מ'קען עס דורכגיין אויף א געזונטע וועג, צו ס'איז מיט א פראפעשענעל צו ס'איז אויף א וועג ווי דו קוקסט ווי דו דילסט מיט דעם אויף די ריכטיגע וועג. גוטע פרענדס, סתם דיסקאסן, יא. האבן אפען קאנווערסעישאנס וועגן דעם, נישט באהאלטן זאכן, איז פאוערפול. כ'וועל נישט. כ'ווייס ווי עס ארבעט די די די די. ס'האט נישט קיין ארבעט נישט. ס'ארבעט נישט פארט. גוט. ס'איז עפעס וואס דו ווייסט שוין וואס אונז איך מיין אונז האמיר שוין געהאט קאנווערסעישאנס וועגן דעם אבער כ'וויל כ'האב עס זייער ליב צו שעירן מיט די עולם די די זאכן אסאך מענטשן ווייסן נישט אזוי פון דעם אבער דזשאסט טעיק א סעקאנד די גאנצע קאנצעפט פון טראומא. טראומא איז א פעסינעיטינג זאך פארוואס ווייל בעצם טראומא איז א מורא'דיגע סתירה איף יו לוק עט לוק עט די האול טינג אבאוט טראומא כ'רעד ריעל טראומא. וואטעווער מענטשן, עגעין, ס'איז נישט דא קיין איין פארטיקולער זאך וואס, קיין איין סטארי וואס זאל דיר זאגן דאס איז טראומא, אבער טראומא איז דיפענדינג אן די פערסאן הו איז ריסיווינג איט, אין אדער ווארדס, עני זאך קען זיין נאטינג פאר א צווייטן איז טראומעטיק פאר א פאר די מענטש. סאו וואס איז די סתירה פון טראומא? ווייל בעצם אונז ווייסן שוין פון אלע יארן אז שוועריקייטן בויט דיך. אידן זענען דורכגעגאנגען די קריג, זענען געווען שטארקע מענטשן, ווייסט, מען זאגט, מען הערט די סטעיטמענטס אייביג. מצד שני ווייסן אונז אז מענטשן גייען דורך טראומא, זיי זענען צוקלאפטע מענטשן, זיי האבן, ווייסט, זיי גייען זיך אריין אין זייערע שעל, וואטעווער טראומא טוט פאר א מענטש, אבער וואס איז די אמת? איז טראומא א פאוערפול זאך? אדער טראומא צוזעצט דיך? און אונז לעבן מיט די אלע, מיט די אלע סטעיטמענטס אלל די טיים, רייט? סאו, איטס א גוד קוועשן. נאו, ס'איז אסאך תירוצים אויף דעם, באט וואס איז די וואס איז די תירוץ צו קענען עכט דיפרענשיעטן ווען א טראומא בויט דיך אדער ווען א טראומא צוקלאפט דיך? סאו, אינטרעסטינגלי, דער איז א פעימאס סטאדי געווען נאך ניין עלעווען איז געווען דעמאלטס די. איך געדענק ניין עלעווען, די וואס איז שוין אלט גענוג צו צו זיין שוין גרויס ביי ניין עלעווען, כ'ווייס נישט די עידזש וואס הערט דא אויס, באט קען געדענקן די מאמענט און טיים פונקטליך ווי ער האט געהערט די נייעס, סאו ניין עלעווען בעצם איז געווען זייער א טראומעטיק זאך פאר די וועלט. יעצט די גאווערמענט, יונייט סטעיטס גאווערמענט דעמאלטס האט האט דיסיידעד צו צו פעסן א ביל, עמערדזשענסי ביל אזוי ווי ביי קאוויד, האט מען געפעסט א ביל ביליאנס אוו דאללערס, האט מען געפעסט א ביל דעמאלטס פאר פאר רעליף מיט אלע מיני זאכן, און פארט פון די ביל איז געווען ביליאנס אוו דאללערס פאר צו העלפן טראומא וויקטימס, אלע מיני וויקטימס, די גאנצע אמעריקע דארף זיין טראומעטייזד, זיי האבן זיך געטראפן אפאר יאר שפעטער ווי מען האט נישט גענוצט קיין פעני, ממש נישט גענוצט פון די געלט. און די גאווערמענט האט געפרעגט א קוועשאן וויי? קיינער נישט טראומעטייזד? אזא אזא אווענט ניין עלעווען. און סאו פארשטייט זיך די גאווערמענט קען דאך נישט האלטן די געלט, איך מיין צוריק נעמען די געלט, סאו דארף מען דאך עס נוצן פאר עפעס אנדערש, האבן זיי גענומען די געלט און געפאנדעט די גרעסטע ריסערטש אן טראומא טו דעיט, צוזאמגעקומען פון פראפעסארס פון הארווארד פון אלל קיינדס אוו פענסי פלעצער, און מ'האט געסטארט צו סטאדיען וואס מאכט, וואס איז די עסענס פון טראומא, וואס מאכט א מענטש טראומעטייזד. סאו, איז עס די סטארי? איז עס די ריעקשאנס צו די סטארי? וועלכע טייפס אוו סטאריס? פארוואס? און זיי האבן זיך, זיי האבן קאמביינד אויך מיט איזרעילי, זייער אינטערעסאנט צו זען די איזרעילי ריסערטש אינסטיטוט, ווייל ארץ ישראל איז א פעסינעטינג פלאץ פאר טראומא, ווייל ארץ ישראל איז דאך געווען קאנסטענטע באמבעס מיט מלחמות, און אינטרעסטינגלי די טראומא אין ארץ ישראל איז אלסא דיפרענט, ס'איז נאט נעסעסערלי, מענטשן אין ארץ ישראל זענען נאט נעסעסערלי מער טראומעטייזד ווי די וועלט, און אין פאקט די געוויסע ריסערטש ווייזט מענטשן אין ארץ ישראל זענען מער רעזיליענט, מער שטערקער, סאו האבן זיי געוואלט וויסן וואס איז די זאך דארט, האבן זיי געזען א אינטערעסאנטע זאך, זאגט ער טראומא ווען ס'געשעט צו די מענטש, די אימפעקט, וואטעווער די זאך איז, צו ס'איז איינמאליגע טראומא, אפילו א לענגליכע טראומא, די טראומא אליין איז נישט די זאך וואס דעסטרויט דיך, וואס דעסטרויט דיך איז, נאך די טראומא. די טראומא איז אזוי ווי א זעץ וואס געשעהט צו דיין קאפ. ס'איז ליטערלי, ס'איז א פיזיקעל זעץ, מ'זעהט עס, מ'זעהט עס נישט. באט וואס געשעהט נאכדעם ווען דיין קאפ דארף טרייען צו מאכן סענס פון דעם? אין די וויקס און די מאנטס פאלאואינג וואס געשעהט צו דיר? דיין קאפ איז געפארסט צו נעמען די פרעמדע עלעמענט דא וואס איז געשעהן צו דיין קאפ, די אימפעקט פון די סטארי, און ס'טרייט עס אריינצופארסן אין סאמטינג און מאכן סענס, דיין קאפ קען נישט מאכן סענס פון דעם. און א קאפ פאנגט אן צו בויען און בויען און בויען אלע מיני דעפענסעס אראונד איט, און וואס געשעהט איז יו פיינד יור סעלף מיט א האול גאנצע פארקרימטקייט צו מאכן סענס פון א זעץ וואס האט נישט געמאכט קיין סענס. און און אויפגעבויט בילדינגס אויף בילדינגס אויף בילדינגס ווער די אימפעקט פון טראומא איז האו יו פראסעס די טראומא, סאו וואס געשעהט איז אויב אויב א מענטש גייט דורך א טראומא און ער רעדט צו איינעם, און כ'רעד אמת'דיג גערעדט, כ'מיין נישט סתם מ'דערציילט די סטארי, ווייל דאס קען אויך זיין אסאך מאל דעינדזשער, מ'גייט אריין א, מ'מאכט זיך א נערעטיוו און דאס דערציילט מען, כ'רעד גערעדט, מ'רעדט, מ'פראסעסט עס דורך מיט איינעם. שעירט זיינע פילינגס.
שעירט זיינע פילינגס. די, בעיסיקלי ברענגט עס דיך צו א פלאץ ווי די טראומא ווערט, אימפעקט דיך נישט אין א נעגעטיוו וועג. און דעמאלס האסטו די אפערטוניטי אז די טראומא זאל דיך נאר בויען. ווייל דו גייסט נישט אריין אין די גאנצע וועב פון די גאנצע קאמפליקעישאנס. סאו,

איטס יו, איטס אלל אבאוט יו, יור לייף.
גענוי. ס'איז אונינג א מענטשן זאל קודם וואלידעיטן זיין זיין לייף.
אזוי זעה איך עס מיט אסאך מענטשן, מען וואלידעיט נישט די אייגענע עקספיריענס, אז מען קען האבן ענקזייעטי, מען וואלידעיט עס נישט, מען לייגט אראפ, מען פארט און פארט און פארט און פארט, דזשאסט וואלידעיט דיין עקספיריענס, דו האסט ענקזייעטי, וואלידעיט די פאקט די מציאות, און נאכדעם די די די די אפענעס. מיט זיך אליינס קודם די אפענעס אז איך האב עס אקעי סאו נאו וואט עם איי אפען טא וואס בין איך רעדי צו טון אבאוט איט און נאכדעם די הילינג וויטש איז פאר יעדן איינעם אנדערש רעדן שמועסן הער פיל אן דיין מיינד מיט נייע איידיעס לערן אבאוט די נושא איי דאנט נאו הער א שיעור לערן עפן א ספר וואטעווער איט איז וואטעווער קען דיך העלפן באט דזשאסט רעקאגנייז די דיין הוק און דיין סייקי ווי די ווי מען ווערט סטאק און ווי ס'איז צו ס'איז אין די הארץ צו ס'איז א בלאקד עמאשען צו ס'איז א סטאקנעס צו ס'איז רילעישאנשיפס פון פון למשל מיט אונז מיט אונזערע עלטערן, אלמאוסט עווריוואן וואס מען טרעפט האט א סטארי, סאו די סטארי איז נישט אימפארטענט, יא ס'איז נישט אימפארטענט, נארמאל ס'איז רעגולער איך פארשטיי, באט דו פאר דיר אליינס, האו מאטש דיד איט אימפעקט יו? וויפיל פון דעם האט עס געשעיפט? וויפיל זאכן טוט א יעדער איינער פון אונז ארום און ארום, און וויפיל ווי דו זאגסט קרומע זאכן טוהן מיר צו מאכן סענס פון אונזער סטארי, וויטש די סטארי מוז אפילו נישט זיין אמת באט דאס איז אונזער סטארי, דאס איז וואס איז געשען צו אונז, סאו די טראומא ווען א מענטש קען אפילו זיך אליינס ארויספיגערן זיין, זיין אופן מיט ווי איז ער בלאק, ווי בין איך סטאק עמאשענלי, ווי בין איך, האסט פריער געזאגט וויאזוי קען מען וואקסן נישט, האסט חתונה ביי די צוואנציג און זיי ביי די אכציג די זעלבע, מיין טריגער זאל מיך ווייניגער טריגערן.

יא. ד'ליעדט מיך אריין צו די נעקסטע סיטואשען וואס איך האב געפרעגט פארוואס די בחורים היינט זענען אזוי זענען אזוי אופען. סאו איך האב אזא טעארי וויטש איי נעווער איך האב עס נאך קיינמאל נישט געלופטערט אפיציעל אדער געפרעגט איים אינטערעסטעד צו טעל מי איף איי מעיק סענס. איך פיל אזוי, איך פיל ווי די ערשטע, די ערשטע דור איז ארויסגעקומען נאך די מלחמה, זיי זענען געווען, זיי זענען ארויסגעקומען גראד פון זעהן די גרעסטע הארערס וואס די וועלט האט אמאל געזען עקזיסטעד, וויטש איז אונזערע זיידעס, יא, פאר אונזער דזשענערעישאן, פאר סאם אוו אר ליסענערס די עלטערע זיידעס, באט זיי זענען ארויסגעקומען, געווארן אימפלענטעד פון איין עק צו די וועלט צו די אנדערע עק צו די אנדערע עק וועלט, דורכגעגאנגען א מלחמה, און געשיפטעד קאמפליט קולטשורס פון צוויי עקסטרים. אלטע יוראפיען אונגארישע קולטשור צו ניו יארק סטעיטס די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקא די לענד אוו די פרי און די מעלטינג פאט פון די וועלט שיפט קולטשור סאו דאס איז דריי זאכן סאיז א האלאקאוסט זיי זענען דורך געגאנגען די גרעסטע טראומע אין די וועלט זיי האבן געסוויטשט קאנטריס און קולטשור ס'הייסט קאנטריס איז לענגווידזש מיט אלעס און קולטשור איז די וועג וויאזוי מען לעבט אלעס און סאו זייער נאמבער וואן זיי האבן נישט געהאט קיין צייט. צו פאוקוסן אויף טראומא, צו גיין הילן פון די האלאקאוסט, דער וואס נאו טיים, ס'איז געווען לייק וויפיל יאר האבן זיי געהאט זייער לעבן, מען מוז דא צוריק אויפבויען פון סקרעטש, און זייער גאנצע מיינדסעט, ווען מען קוקט צוריק אביסל אלטע דרשות מיט זאכן, מיין טאטע פארציילט נאך אויך, מיין טאטע איז געבוירן געווארן לייק זעקס מיליאן נאכן קריג, די גאנצע דיסקאשען וואס אבאוט ריבילדינג, וויט די הייעסט פריאריטי, אזוי ווי לייק כ'טראכט אלעמאל אזוי ווי די עססעסן וואס ליגט אויפן דאך מיט א גאן און קוקט אריין דורך די גאן פוינט, ער האט נישט קיין צייט צו טראכטן ווי אזוי ער פילט. ער איז לייק הונדערט פארצענט פאוקעסד אן די טארגעט. זיי האבן נישט געהאט קיין, דער וואס נאו טיים, צו, און ס'נישט מעגליך אויך, ס'נישטא במציאות, דער איז נאו, דער איז נאו קעפעביליטי צו פראסעסן וואס זיי האבן מיטגעזען. סאו, זיי, די נעקסטע דזשענערעישן וואס איז ארויסגעקומען נאכדעם, איז געווארן, איז עקספערימענט דזשענערעישן. מ'מאכט א עקספערימענט, מ'גייט טרייען צו אימפלעמענטן אונגארן אין אמעריקע, און מ'האט קאמערשעלייזד מוסדות, מ'האט לייק אזוי סאך זאכן האבן זיך געטשעינדזשד, מיענווייל זענען געווארן אויפגעצויגן ביי א טאטע מאמע וואס האבן געהאט א דיעפ אינער רעספעקט איינער פאר דעם צווייטן, די באבעס ביקאויז זענען ביידע געווען האלאקאוסט סורווייווערס און זיי האבן געהאט א אנבעליוועבל אפרישיעישאן פאר איינער דעם צווייטנס'ס עקזיסטענס, באט זיי האבן נישט קאמיוניקעיטעד, וואס ביי אונזערע סטענדערדס מיינט שלום בית. ווען איינער זאל טרייען היינט צו לעבן אזוי ווי זיין זיידע באבע, און נאכאמאל אין א כלל, מען רעדט נישט דא ס'איז זיכער געווען פרטים אבער מען רעדט אין א כלל, איז איטס אימפאסיבל. זיי האבן געלעבט אויף א אנדערע אנדערע קאמפליטלי א דיפרענט לענגווידזש, און חוץ פון דעם זענען געווען יוראפיענס זענען געקומען פון א אנדערע קולטשער פון אנדערע מציאות. די נעקסטע דזשענערעישאן אשר על כן האט געהאט איז געווען פיין. באט ווען אונז זאל מיר טרייען צו לעבן זייער שלום בית, וועט עס נישט ארבעטן קיין קיין קיין מינוט אין די וועלט. סאו זיי האבן אויך נישט געהאט קיין צייט צו פראסעסן זייערע טראומעס, די נעקסטע דזשענערעישן, ביקאוז זיי האבן נישט געקענט, מ'קען נישט פראסעסן טאטי מאמי'ס טראומעס. ס'איז אימפאסיבל. סאו זיי זענען געווארן אויפגעצויגן א דזשענערעישן וואס ביי אונז מיינט אז היינטיגע זאגן אולד סקול, וואס מיינט נישט עקספרעסיוו עמאושענלי, נישט אופען עמאושענלי, ס'איז געווען א, מ'האט אליינס פארשטאנען, וויטש וואס גוד, ס'האט געארבעט, ס'איז געפארן א באן, און זיי האבן מיר, מ'האט פארשטאנען, מ'האט זיך. לענגווידזש ווייז מען האט קאמיוניקעיטעד, יעדער איינער ווייסט דיעפ דאון אז טאטי האט אים ליב, באט די דיסקאשען און די אפענעס איז נישט געווען עבאוט איט. די נעקסטע דזשענערעישאן, אונז זעמיר די ערשטע אמעריקאנע דזשענערעישאן וואס איז געווארן אויפגעצויגן אין אמעריקא אמעריקא אין די שפע, ביי אונז איז עס שוין זיידי'ס טראומעס. און איך פיל אזוי ווי יעצט פאנגט זיך אן די הילינג פון די האלאקאוסט, אז יעצט פאנגט זיך אן צוריק עפענען די עמאושענס, צוריק קענען עקספרעסן, קענען די וואלנערבילעטי, נישט מורא צו האבן צו פילן די לאקד אפנעס, די צוגעמאכטקייט, און לייק ס'אזוי ווי די יונגע דור איז לייק ווי קען דא דיס, לייק פארוואס נישט, זיי האבן, זיי לעבן אין א אפענעס און א רחבות און א שפע, און און איך געס די באשעפער האט זיי באשאפן אויכעט מער עמאושענלי סענסעטיוו. און עס איז קלאר אזוי מען זעט אז עס זענען מער סארט וועי מאר סאו טעל מי איף די סיקווענס אוו עווענטס מאכט סענס. זייער שטארק זייער שטארק די זאך איז איך פערסענלי איך האב א הארד טיים צו אינטערפרעטן די גאנצע שואה מיט סייקאלעדזשי בעקאז ס'איז אונזערע טראומא וואטעווער וועג די ווילסט די ווילסט עס אנקוקן כ'מיין אונז איך און דיר זענען דאך די דריטע דזשענערעישן נאך סאו.

בכלל ס'איז ס'איז ס'איז א טאף סאבדזשעקט צו קענען דיסקאסן באט דיס איז טאטס וואס וואס ס'איז עקזיסט און און ס'איז איך ווייס נישט עט וויטש פוינט איז עס א קאנווערסעישן צו האבן אפענלי דאכט זיך מיר ס'איז עכט נישט געטון געווארן פראפער ריסערטש אן די אימפעקט אוו די האלאקאוסט און טראומא עווער כ'מיין מהאי טעמא ווייל קודם די די וועלט וואס איז נישט געווען פארט פון די האלאקאוסט האט עכט מורא צו סטאדיען און די וועלט וואס איז געווען פארט פון די האלאקאוסט האט עס נישט געקענט סטאדיען טודעי. סאו זייער ווייניג ריסערטש אן די האלאקאסט אימפעקט אן דזשענערעישאנס, סאיז דא עפעס ריסערטש אבער סאיז עכט נישט דא קיין סאך, כ'דענק כ'האב געהאט א קאליג אין סקול וואס איז האט געטון האט געטרייט צו טון ריסערטש אן די אימפעקט אוו די האלאקאסט און טראומא, יענער געהיט א וואנט ממש. די דזשענערעישאן וואס איז דורכגעגאנגען די האלאקאוסט האט בשום אופן נישט געוואלט פארטיסיפעיטן אין עני ריסערטש, זייער אסאך פון דעם. אבער כ'וועל דאס מאכן אביסל אויף פראפעשענעל טערמס, סייקאלאדזשיקעל טערמס, סאו בעיסיקלי וואס דו זאגסט, אז מ'האבן גערעדט וואס די אימפעקט וואס טראומא האט אויף א מענטש, יעצט א פעסינעיטינג זאך, אונז ווייסן אז ווען א מענטש גייט דורך טראומא, לאו דווקא טראומא עז טראומא, עני דיפיקאלטי אין לייף, איווען א מענטש וואס האט ענקזייעטי, וואס געשעט? די ברעין רעספאנד.

נישט אז א מענטש וואס, לאמיר זאגן א מענטש מיט ענקזייעטי, האט א פיער, ס'איז א אימידיעט זאך, אבער מענטשן וואס גייען דורך ריעל טראומא, געשעט א זאך וואס ווערט אנגערופן פריז, אדער א פענסי ווארט מען רופט עס דיסאסאסיעישן. גענוי. וואס דיסאסאסיעישן מיינט אז די ברעין בעצם גייט אריין אין א אנקאנשעסנעס, נישט וואס אונז ווייסן א מענטש גייט דורך א קאר עקסידענט קען ער ווערן אנקאנשעס, בעיסיקלי וואס ס'מיינט איז די ברעין ווערט דיסאסאסיעיטעד, ס'ווערט דיסקאנעקטעד פון. איך קען נישט, סאו די ברעין זאגט איך קען נישט הענדלען די זאך, איך לעש מיך אויס. איך לעש אויס אדער די ברעין, אדער די ברעין לעשט אויס בשעת מעשה, זיכער נאכדעם, ליטערלי ס'איז דא א דיסקאנעקט, ס'איז נישט קיין קאנטשעס זאך וואס געשעט, די ברעין, ס'איז פעסינעטינג, ס'פלאות הבורא, באט ס'איז בעסיקלי די וועג וויאזוי די אייבערשטער האט באשאפן אונזער ברעינס איז, ס'איז. פיור צו זיי קענען סורווייווען, און דאס איז לכאורה געווען די סורווייוועל פון דזשענערעישאנס וואס האט געהאלטן דזשענערעישאנס, ווייל אגעין כ'וועל זאגן א זאך וואס איז אביסל סענסיטיוו, אבער אז ס'קוקן פיקטשערס פון די האלאקאוסט, רובא דרובא פיקטשערס, איך האב שוין געזיצן שעות אויף פיקטשערס פון די האלאקאוסט, ס'איז א פעסינעיטינג זאך, איינמאל די קענסט איבערקומען די הארער און די קוקסט, ס'איז זייער שווער צו טרעפן עמאושענס. ווירטשעלי אימפאסיבל צו טרעפן עמאושענס, די זעסט איין עמאושען דא דארט ס'דא פיקטשערס מענטשן זענען זייער סעד, עס איז דא אפילו פיקטשערס ווי מענטשן לאכן, יא אסאך פיקטשערס ווי מענטשן לאכן, עס איז דא אפילו א פיקטשער פון די פעימאס פיקטשער פון די מארטש די אינפעמאס מארטש ווי ס'דא מענטשן לאכן, אגב לאכן איז אויך א דיסאסאסיעשאן, יא אויך א טראומא רעספאנס, עס איז א דיסאסאסיעטיוו רעספאנס ווייל לאכן איז די אפאזיט פון.

אגב, ס'איז אויך א נושא פאר זיך, ס'איז נישט דא אריינצוגיין אין דעם פארוואס אסאך מאל לאכט מען ווען א מענטש גייט דורך א סקערי זאך, איז בעיסיקלי די ברעין נעמט עפעס א אפאזיט עמאושען ווי זיך ארויס צו בלאקן די ווייטסט וואס מען קען אנצוקומען צו א עמאושען פון סעדנעס, סאו גייט מען צו לאכן. סאו דאס איז וואס ישי מיינט אז דיין ברעין פארסט דיך צו זיין דיסקאנעקטעד פון די טראומא. יעצט וואס געשעט איז.

ווייסט עפעס א א גלאריפייד נערעטיוו וואס איז געווען אדער א געוויסע סטאריס וואן דער קאלק די די פעימאס אוטער וואס האט געשריבן די בוק די באדי קיפ סקאור וואן אוו די בעסט בוקס אן טראמא זאגט ביקאז ווייסט ווען מען הערט ווען מען פרעגט ער וויל דעסקרייבן מען וויל זען א מענטש איז טראומעטייזד זאגט ער א מענטש וואס קען איינע פון די זאכן וואס מען זעט איז ווען א מענטש קען דיר הערליך מסביר זיין זאכן. ער קען דיר זאגן שיינע מעשות, ער קען רעשענעלייזן, אבער ער קען נישט פילן. איז א גרויסע טשענס די מענטש איז דורך אן טראומא לייף. די מענטשן האבן געקענט שיינע מעשות, זיי האבן געקענט שיין זאגן וואס איז געווען, שיינע נערעטיווס, אבער פילן? נא נא נא נא נא. ווייל דאס איז די פוינט ווי זיי האבן זיי זענען געווען אויסגעבלאקט. יעצט וואט העפענס ווען א מענטש איז דיסקאנעקטעד פון סעלף, ער איז געפארסט צו קריעטן מינינג. נאט מינינג עז פערסאנעל מינינג, ס'איז זייער שווער צו קריעטן פערסאנעל מינינג, באט מענטשן דארפן לעבן מיט מינינג, סאו קריעטן זיי א סענס אוו מישן, וואס איז די סענס אוו מישן? בויען, אויפטוהן, און מ'זעהט עס זייער אסאך אז מענטשן וואס האבן שטארקע ריזיגע עמבישאנס אין לעבן, אגעין איך מאך נישט קיין כלל יעצט, ניין. מען זעהט עס אסאך מאל, מענטשן האבן huge ambitions in life, זיי טוען אויף געוואלדיג אסאך, דאס איז עקשעלי אן עסקעיפ, עגעין, איך זאג נישט עס איז העלטי און אנהעלטי, סאמטיימס פיפל אר האוו נאו טשויס אין לייף, דאס איז וועיר לייף ברינגס דעם, באט זיי דארפן לעבן מיט א פורפעס, עקשעלי פורפעס, איך ווייס נישט מינינג איז, אויב מען קען דיפרענשיעטן די צוויי, דער פורפעס איז געווארן איין זאך, צו בויען, די פראבלעם איז די סעקאנד דזשענערעישאן, האט דאך נישט געהאט די טראומא. זיי האבן געהאט אנדערע טראומא. וואס איז זייערע טראומא געווען? זייערע טראומא געווען זיי זענען געווען מיסאנדערסטוד, זיי זענען געווען געפארסט, זיי זענען געווען וואטעווער. באט זיי האבן נאך געהאט א געוויסע סענס פון פורפעס וואס איז זיי געווארן אינסטילד פון זייערע עלטערן. ווייל אונז ווייסן אז סענס, ווען עלטערן האבן זייער שטארקע סענס אוו פורפעס גייט עס אריבער צו די קינדער אין א געוויסע וועג. מען זעט עס קלאר אין טאג טעגליכע לעבן, יעדער איינער אין זיין אייגענע לעבן, סאו די אין א געוויסע וועג האבן זיי באקומען עפעס א געוויסע סענס פון פורפעס, באט זיי זענען געווען טראמעטייזד, נישט די טראמא די הארערס פון די האלאקאסט, באט די טראמאס פון דזשאסט זייער אייגענע לעבן, זייער פילינגס, נישט קענען קאמיוניקעיטן, נישט קאמפליטלי קאמפליטלי איגנארן די סעלף, ועוד ועוד.

אז מען וויל זען פאר א קולטשור, וואס איז אימפארטענט פאר א קולטשור, קוקט מען וויפיל ווערטער זיי האבן צו דיסקרייבן די, למשל מען קוקט אויף א ווארט, אויב זיי האבן אסאך ווערטער צו דיסקרייבן די ווארט, מיינט עס עס איז א אימפארטענט זאך, אין אלעסקע איז דא עפעס סיקסטי פאר וועגן, די עסקימאוס האבן סיקסטי פאר וועגן צו דיסקרייבן שניי. ווייל די מינע שניי מיינט אן אנדערע זאך ביי זיי. אין פרענטש האבן זיי עפעס מורא'דיגס אויף וועגן צו דיסקרייבן ברויט. די ווארט טעיסטי דעלישעס האט עפעס אויך זייער אסאך אין פרענטש. יעדע זאך האט זיך זיין דאס. אונז ווייסן צו עסן לאקשן אין איטאליע וויפיל ווערטער פון פאסטע איז דא? ס'איז דא עפעס אפאר הונדערט פאסטא ווערטער יא? פאר זיי איז דאס א אימפארטענט זאך אין זייערע קולטשער. אין לשון קודש האט איינער געזאגט אמאל כ'דענק נישט די נאמבער אויב איינער ווייסט.

סאו אבוויעסלי איטס אן אימפארטענט ווארד אין אונזערע קולטור. די תורה עטריביוט כביכול עמאושענס צו די שכינה, שכינה וויינט, פריידט זיך, משמח זיין, לייק דער באשעפער, כביכול די וועג וויאזוי ער עקספרעסט זיך איז מיט איז אויפגערעגט, פרייליך, נישט לייק די פשט איז אז ס'איז א איטס ען עסענשעל פארט אוו די בריאה, ס'איז א ס'איז א. באט די מציאות איז אז ס'איז געווען אז ס'איז געווען לאקד אפ, ס'איז געווען מ'האט נישט ס'איז געווען. זייער ווייניג דיסקאסט.
רייט. און די סיבה וואס וואס אונזערע זיידעס, אגעין איך דזשענערעלייז נישט, עס איז איינער געהאט א זיידע וואס איז אנדערש, באט איך זאג די וועסט מעדזשארעטי וואס האבן נישט געקענט, האבן נישט קיין, די ווארט איי לאוו יו האט נישט עקזיסט. צו ס'האט עקזיסט אמאל פארן קריג אדער צוויי הונדערט יאר צוריק איי'ם זיכער אז יא. איך מיין, איך מיין ס'האבן קיינעם נישט געלעבט, איך און דיך האבן נישט געלעבט דעמאלטס. באט. פארוואס זיי האבן נישט קיין פילינגס, און ס'איז ס'איז ס'איז נישט געווען ס'איז נישט געקענט זיי האבן נישט געהאט די מעגליכקייט איווען טו גאו קלאוס טו א טינג קאלד פילינגס, און די סעקאנד דזשענערעישאן אן יו נאו ס'איז ס'איז ס'איז שוין אפשר דא אין דארט האט מען שוין מער געהאט פילינגס אבער קאמאן באט טינק אבאוט איט דאס איז א בעיסיק יומען ניד, נישט נאר צו עקספרעסן פילינגס, צו רעסיווען פילינגס, און א קינד דארף דאס האבן. יעצט וועסטו מיר זאגן אונזערע עלטערן האבן אונז נישט געגעבן פילינגס, מ'האט געגעבן פילינגס אין אנדערע וועגן, מ'האט געגעבן פילינגס מיט דואינג, מיט מיט עקטס פון פון פילינגס, טאקע וועגן דעם ווייל זיי זענען געווען נאר, זענען געווען פיפל, זיי האבן געדארפט צו עקספרעסן זייערע פילינגס אין א געוויסע וועג, אבער די דעפט פון עקספרעסן פילינג, וויטש איז וויט ווארדס. אדער אפילו פיזיקל טאטש וואס מען זעהט זייער אסאך סאמהאו אין אונזער קולטשור איז געווארן זייער זייער פארקראכן. פארשטייט זיך ס'דא כל מיני רעשענעלזעישאנס וועגן דעם באט ס'איז ס'איז דעטס די טרוט איי מין ס'איז ס'איז פון ערגעץ נישט ס'קומט פון ערגעץ נישט ווי מען זאגט ס'איז עפעס געשעהן דא וואס ס'האט עקזיסטעט אין אונזער קולטשור דעפענעטלי.
ס'מאכט אלע סענס אין די וועלט.

זיי דארפן דאס, זיי בעטן עס, און זיי, זיי.
זיי קענען נישט פארשטיין פארוואס ס'איז נישט דא. פארשטייען ס'איז נישט דא. איך געדענק איך האב אמאל געזיצן, איך האב שוין דערציילט די מעשה אסאך מאל, אבער דאס איז א גוטע סטארי. מיר זיצן א פאר יאר צוריק אין די קאר מיט א איד, א רבי א חבר מיינע, א באקאנטע, און יענער איז, יענער איז שוין עלטער ווי מיר, און זיין מאמע איז יא האלאקאוסט סורווייווער געווען.

א מאמע דארף מ'מעג נישט זאגן איי לאוו יו? זאג איך העלאו, דאנט קיד מי! פליז! זאגט ער, ניין, איך האב דערציילט די סטארי. זאגט ער אז איין טאג האט ער, ער איז דורכגעגאנגען זיין אייגענע דזשערני, איך ווייס ער האט זיך געטרייט צו העלפן וואטעווער, איט דאונט הים איין טאג, מיין מאמע איז א עלטערע פרוי, א קריגס געשלאגענע פרוי, און איך וואקס שוין אויף, כ'מאך שוין חתונה קינדער, כ'האב נאך קיינמאל נישט געזאגט די ווערטער איי לאוו יו פאר מיין מאמע. און הי אלמאסט האט אנגעפאנגען צו האבן אזא פילינג אין זיך ווי wow עפעס אזא יערנינג עפעס אזא געוויסע void וואס ער האט זיך נישט געקענט ארויסזעהן פון דעם. זאגט איך האב שוין א מאמע וואס איך ווייס ווי אלט זי איז געווען אט אין די זעכציגער וואטעווער ס'איז געווען. גאוינג בעק א פיו יערס, און הי איז לייק, די מיין מאמע עקזיסט, זי וואוינט צוויי גאסן אוועק פון מיר, און איך עקזיסט שוין מיט מיין מאמע דארטן כ'ווייס וויפיל פערציג יאר, איך האב זי קיינמאל נישט געזאגט איך האב זי ליב, און זאגט ער אאוט אוו ער האט נישט געהאט קיין אנדערע טשויס ווי ער האט זיך געדארפט פארסן, די נעקסטע פאון קאל זאגט ער איך גיי עס זאגן, איך מוז עס זאגן, ער זאגט פאר זיין מאמע. די ווערטער איי לאוו יו, זי שי טאוט היז קרעיזי, זאגט ער, סאמטינג איז גאוינג אן וויט יו, עפעס גייט פאר, זאגט ער, ניין, פלעין כ'האב געטראכט פון דעם, זאגט ער, זיין מאמע האט זיך ממש געדארפט ארויסצווינגען די ווערטער צו זאגן איי לאוו יו בעק אדער סאמטינג, און איי דיסיידעט איך האב יעצט יעדע פאון קאל גייט ער זאגן די ווערטער צו מיין מאמע, זאגט ער, דו האסט נישט קיין אנונג וואס ס'טוט צו מיר, ס'האט מיר אזוי מין אויסגעהיילט.

און זי פארציילט אז ווען די פעטער אפרים איז געקומען די ערשטע מאל צו איר אינדערהיים נאך איר חתונה האט ער געזאגט חול המועד אין די סוכה האט ער געזאגט ראזע מיר נישט ווערד די חסדים די יויך איז הייס און זי פארציילט די סטארי און ער איז לייק ער כאפט נישט וואס די סטארי דא איז סאו ער איז געגאנגען פרעגן זיין שווער דיין מאמע דיין מאמע פארציילט מיר א סטארי זי פארציילט שוין די סטארי סינס עווער און נאו וואן נאוס וואס ס'מיינט. אז לייק סאו סאמהאו דאס איז אימפארטענט טו הער, קיינער האט נישט קיינמאל פארשטאנען פארוואס עס איז געווען אימפארטענט די קאמפלימענט פון איר ברודער, סאו ער איז געווען לייק נא נא נא נא איך דארף דא איי העוו טו אנדערסטענד איטס אימפארטענט טו הער איך וויל פארשטיין וואס דא און ער סאו הי סטארטעד ארומכאקלען בעיסיקלי די סטארי טורנס אוט איר מאמע איר איר זי איר זיין באבע. געקומען פון א משפחה פון בעלזער יושבים נאכן קריג האט זי געטראפן נישט געטראפן קיין שידוך האט חתונה געהאט מיט א ליטווישע דער אייבערשטער זאל אפהיטן און זי האט זיך דערקייקלט און זי האט חתונה געהאט מיט א ליטווישע סאו די ברודער איז געווען זייער זייער זייער זייער נערוועז ביסט נישט גערעכט דיין שוועסטער האט חתונה געהאט מיט א ליטווישע כ'מיין כ'ווייס ס'איז געווען א קריג באט באט וואס אפארן איז אריינגעקומען און און און די ערשטע זאך איז ארומגעלאפן די גאנצע הויז קוקן צו אלעס איז מסודר די בעטן ליגן גוט און אלעס איז אויסגעהאלטן. אלעס טשעקן זיין שוועסטער האט נישט אפגעפארן, און זיי זענען געווען זייער דאוטפול פון איר, און שוין איז ער געקומען, איין מאל איז ער געקומען איבערשלאפן ביי איר, און ער זעהט ווי דער דער דער שוואגער זיינער וואס ער האט געמיינט אז אזא חשוב'ער ראש ישיבה געווען ראש ישיבה, שטייט אויף פארטאגס, פרי פארטאגס, זעצט זיך אראפ ביי א גמרא, זיצט דארט זיבן שעה סטרעיט ביזן דאווענען. אקעי געזען אז אהא דא רעדט מען פון א ערנסטע א חשובע איד, שוין האט זיך אביסל בארואיגט, ער קומט אויף סוכות, ס'איז נאך חול המועד אין די סוכה, ער איז געזיצן דארט און געזען האט א ערליכע שטוב און זי האט וואוילע קינדער און אלעס איז אלעס איז אויסגעהאלטן, וויאזוי קאמיוניקעט א בעלזער יושב פאר זיין שוועסטער, איי לאוו יו און מיר זעמער גוט, דו ביסט אויסגע איך בין אויסגעהאלטן, דו ביסט א כשר'ע קינד, וויאזוי וויאזוי וויאזוי געשעהט די די קארעקשן? דער רוזשע רופט איר ביים נאמען. מ'איז נישט ווערד די חסדים, די יויך איז הייס. און זי האט פארציילט די סטארי איר גאנצע לעבן, אז לייק ס'איז געווען איר עפראוועל פון איר עלטערע ברודער און זי איז אריין. באט כ'האב געזען דעמאלטס איז געווען אז לייק דאס איז געווען די לענגט אוו קאמיוניקעישן. די גאנצע זאך, די גאנצע זאך, זי האט פארציילט איר גאנץ לעבן, איט מענט טו הער דעט מאטש. ווייל זי האט עס פארשטאנען און ער האט פארשטאנען ווייל אזוי האט מען קאמיוניקעיטעד. סאו דאס איז געווען די וועג וויאזוי מ'האט. דעליווערט מעסעדזשעס, איך וויל איינער זאל דאס היינט טרייען צו זאגן אזא א. די ווייל פאני זאך אז די די איך האב אזא אזא לאוו זיך איך צווישן מיין ברודערס האבן זיי אסאך געהאט פון די קאנווערסעישאן אונז רופן עס קאפי לאוו בעיסיקלי ס'מיינט אז. אגעין, כ'האב שוין כ'האב שוין געמענטשענט אין אנדערע אופנים, סאו, ס'איז געווען אזוי אז אז די, כ'דענק נישט וויאזוי די קאנווערסעישן איז אריינגעקומען א קאפל יערס אגאו, ווי מיין זיידע זכרונו לברכה איז געווען א איד וואס איז געווען א זייער סמארט איד געווען, באט ער האט נישט קיין סאך גערעדט, א ביזנעסמאן, געווען זייער א, נישט קיין סאך גערעדט.

די פראבלעם נאר איז, ווייסט די פראבלעם איז, אלעס פיין און וואויל, באט און דאס איז אונזערע ארבעט צו קענען עקסעפטן, און צו קענען טשעינדזשן אונזערע רילעישאנשיפס, אבער פאר א יונג קינד וואס דארף די ווערטער איך האב דיך ליב אדער וואטעווער לענגווידזש דו ווילסט עס ארויסברענגען, דו עפרישיעיטסט אים, דו האלטסט פון אים, וואטעווער, קאווע ריפלעיסט נישט די ווערטער איך האב דיך ליב. יא. וועגן דעם זעט מען היינט אונזער דזשענערעישאן רעזענט אסאך פון אונזערע עלטערן פארן אפפערן זאכן פאר אונז זיי זאלן טון פאר אונז און אסאך פון די מאוסט אינסענסיטיוו סטעיטמענטס א טאטע קען זאגן היינט פאר א חתונה געהאטע קינד אז ווייסט וואס איך טו פאר דיר איך גיב דיך געלט פאר האסט געהאט א בעיבי איך האב דיך געקויפט א קערידזש איך דארף נישט דיין קערידזש איך דארף נישט דאס איך דארף איך דארף זאלסט מיך עקסעפטן, בעיסיקלי וויר טרייאינג טו סעי סי מי עז א פערסאן, און ווען ס'קען ווען אונזערע עלטערן וואלטן געקענט האבן די די עקספרעשאן אוו אפרישיעשאן פון עקסעפטענס ליבשאפט ווייל אונז ווייסן בעצם האבן זיי אסאך פון אונז עקסעפטעד. ס'געווען זייערע אייגענע בלאקעדזשעס אדער ס'איז זייערע בלאקעדזשעס וואס שטייט אין וועג. באט אויב ס'איז נישטא קיין, אויב מ'קאמיוניקעיט עס נישט קומט עס נישט ארויס און ס'איז דזשאסט אפען פאר אינטערפרעטעישאן. ווען מ'קען דאס, מ'קען זיין אפען צו פילינגס עטליעסט קען מען זיין אפען און וואלנערבעל און וויסן וואס וואס עס באדערט דיך יא וואס נישט און וואס דו קענסט מיר יא עקסעפטן. באט ביי די וועי, מען רעדט היינטיגע צייטן אז די היינטיגע טינעידזשערס זענען אזוי אפען פאר פילינגס. איך טשעלענדזש אסאך עלטערן היינט, יונגע עלטערן, אונזער דזשענערעישאן, וויפיל מאל. ביסטו אליינס אפען און וואלנערבל צו דיינע טינעידזשערס אדער צו דיינע קינדער? יא, אקעי, לאמיר זאגן אונז קענען שוין יא זאגן פאר אונזערע קינדער די ווערטער כ'האב דיך ליב, איי לאוו יו, וואטעווער ס'איז, באט ריעלי בי וואלנערבל און אפען האו יו פיל אבאוט דעם, האו, ווייסט, שעיר דיינע פילינגס, עגעין,

פריוויעס דיסקאשענס מ'האבן געהאט קוועשטשענס מ'האבן פריער דא גערעדט צו מ'רעדט פון די קוועשטשען אסאך מאל צו מ'איז אווער טעראפייזינג די היינטיגע דזשענערעישאן עקטשעלי דאס איז איין נקודה וואס איך פיל יא אסאך מאל אין אונזערע סירקעלס ווי טעראפי איז א שטיקל לאך פאר אסאך מאל ווען ס'קומט צו קינדער און טינעידזשערס פאר עלטערן ווי עלטערן ווערן אזוי ווי

און איך קען נישט רעדן פאר דיר, איך גיי נישט דאס און דאס, מיר געפעלט אייביג ווען עלטערן, טאטעס קאלן מיך אן, איך דארף אנטראגן א שידוך פאר מיין זון, איך קען נישט האבן קיין קאנווערסעישן מיט אים וואס ער וויל, ווייל ער גייט דאך נישט רעדן צו מיר, אפשר קענסטו האבן א שמועס מיט אים, אסאך מאל דארף איך עס טון ווייל כ'האב נישט קיין טשויס, באט העלאו, העלאו, ווייסט וואס כ'מיין, דזשאסט בי אפען אנעסט, עגעין, מ'קען, מ'קען נישט אנדוען יארן לאנג פון דעמעדזש, באט.

דא איז דא א טשעס באורד, און ס'איז דא אסאך פלעיערס דא, זאג די מענטש וואס גייט פאר העלפ, דו ביסט די קעניג, דו ביסט די שאך, דו ביסט די סענטער אוו אטענשאן, די קעניגין איז דיין טאטע מאמע, יעצט די אלע זאכן ארום אים, די פערד, די וואטעווער, די לאופערס, די בישאפס, קען מען רופן דאס איז דיין ענווייראמענט, די ישיבה, דאס איז דיין דזשאב, וואטעווער ס'איז, איך בין א פאנדל. איך טערעפיסט, איך די העלפער דא, בין איך א פאנדל, איך בין איינער פון די מענטשן וואס פראטעקטן דיך לעבן, און די פאנדל איז אינסיגניפיקענט, אפשר אמאל אמאל איז עס זייער וויכטיג זיך צו ראטעווען ווען האסט נישט אנדערע זאכן, אלעס וואס אין די באורד איז קלער בין איך בין איך אפשר דא דיך צו פראטעקטן באט איך בין נישט מער ווי נאך א מענטש אין דיין לעבן וואס העלפט דיך אנצוקומען ווי דו דארפסט, אבער די מאוסט אימפארטענט פון אלעמען איז דאך דיין טאטע מאמע, און ביי די וועי. די איך גלייב וועסט מודה זיין צו מיר אלס איינער וואס העלפט מענטשן די גרעסטע הילינג קומט פון טאטע מאמע די גרעסטע הילינג אונז קענען זעהן מענטשן זענען פארטי פייוו פיפטי פייוו וואטעווער עידזש, די גרעסטע הילינג קומט פון א טאטע מאמע עס איז נישט קיין הילינג אין די וועלט וואס קען ריפלעיסן טאטע מאמע. און וואטעווער א מענטש איז דורך געגאנגען אין לעבן, און ער האט אפילו סיטועישען ווי מענטשן זענען טויט טויט צוהארגעט פון טאטע מאמע, אויפגערעגט, פעין, וויטש ביי די וועי דאס איז אלזאו סאמטיימס די ביגעסט ביגעסט סאורס אז זיי דארפן אזוי ווייט די קאנעקשאן, יא? קאנעקט. קאמיוניקעיטן טראומעטייזד. שור. ווייל דאס איז אן עסענס וואס אונז אלע אלע זוכן. איינער האט מיר געזאגט די אדער דעי א פעסינעיטינג זאך, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת צו נישט, ס'סאונדט אמת וואס איך גיי יעצט זאגן, זיי האבן געזאגט ס'איז געווען א ריסערטש, איך האב עס געטרייט נאכצוקוקן, איך האב עס נאכנישט געטראפן, מ'האט געטון ריסערטש אז מ'וויל זען וואס איז די אינער וואויס, ווייסט אונז רעדן אייביג מיט די אינער וואויס, וועמענס וואויס איז די אינער וואויס? און צו ס'איז א וואויס, כ'מיין ס'איז א וואויס, באט צו ס'איז א עכטע וואויס צו נישט ווייס איך נישט, זיי האלטן אז יא. סאו זיי האבן געוואלט זאגן ס'איז די טאטע, די מאמע'ס וואויס, די מאמע'ס וואויס עקטשעלי, האבן זיי געבעטן א גרופ פון מענטשן צו טראכטן א רענדאם וואויס אין קאפ, צו א מענטש וואס דו קענסט, א פעטער אדער דאס, טראכט טראכט טראכט, קענסט עס יעצט טרייען, טריי צו טראכטן א וואויס פון.

טאטעס און זיידעס צו הילינג. כ'האב געהאט א קאנווערסעישאן מיט איינעם היינט, סאו יענער איז דורכגעגאנגען זיין אייגענע דזשורני אין לעבן, און ס'איז געווען א אינגערמאן וואס איז דורכגעגאנגען גיהנם וואטעווער, די דיטעילס נישט אימפארטענט, ער קומט פון זייער זייער דיספאנקשענעל בעקגראונד, און.

פארשטייט פון ווי ער קומט און לאמיר זאגן עפראקסימעטלי א יער עגאו האט ער געמאכט עפעס א אימפאלסיוו דעסיזשען און ער קומט מיר זאגן איין טאג ער מופט צוריק אקעי ווי מופט ער צוריק? צוריק צו קאמיוניטי און מיין אינטואישן איז געווען דעמאלטס וויי וואס? וואס כאפסט הייסטע לאקשן און ס'איז ביסט נישט רעדי פאר דעם. און באט עגען, ער האט זשוסט אזוי געוואלט און כ'בין נישט דא צו הייסן מענטשן וואס צו טון, כ'דארף מיטגיין מיט די דזשערני. אין מאוסט קעיסעס, כ'מיין מ'דארף זעהן, אף קאורס יעדע סיטשועישן איז אנדערש. און שוין, איים העיר פאר יו. און שוין. און די מענטש האט געמאכט עפעס קרעיזי הילינג אין יענע תקופה. זייט יענעם מאמענט האט ער געמאכט א קרעיזי הילינג אויף אלע מיני וועגן אין עווערי עספעקט אוו היז לייף אימפראווט פון רילעישאנשיפס ביז ביז ביז פערסאנעל ביז פיינענשעל ביז די מענטש איז געווען דיפענדענט אויף כל מיני זאכן איז אראפגעגאנגען פון כל מיני דיפענדענסיס וכו' סאו אונז האבן געזיצן היינט און געטרייט צו ענעלייזן ער האלט שוין אזויווי טאווארדס די ענד אוו די זשורני פון מיט מיר עטליעסט נישט לייף זשורני סאו לאמיר זשאסט ענעלייזן וואס איז געווען קי מאמענטס און וואטעווער. סאו זאגט ער מיר איך ווייס נישט וואס אבער פון דעם טאג וואס איך האב צוריק געמופט צו די קאמיוניטי בין איך דיפרענט. עווריטינג סטארטעד גאוינג רייט דעמאלטס.

סאו טו צו ענד טו פינישן אף, האב איך געטראכט די קוועשן אויך צו צו דיסקאסן, ביקאויז איך האב אליינס נישט קיין קלעריטי, אביסל ווי מ'זאגט לייק גיידליינס, סאו אונז ווייס מיר אלע, און ספעשעלי מענטשן וואס זענען אין די פיעלד ווייסט מען אז ס'דא ווי מ'זאגט וואס איך ווייס נישט וויאזוי עס אנצורופן, מ'זאגט מענטשן וואס געבן א גיי, גיין פאר העלפ ס'איז א שידוך, ס'דא אסאך מאל וואס די שידוך אויב ס'געלונגט נישט און איטס. קען מאכן חרבנות, אונז האבן שוין אלע געזען די חרבנות וואס איז געשען פון א פון א בעד טער כ'וויל נישט זאגן שלעכט בעד טעראפיסט ביקאוז דעמאלטס האב איך אפגע'פסל'ט א מענטש זשאסט א א שלעכטע טעראפיסט קלייענט רילעישאנשיפ. קארעקט. סאו וויאזוי קען די קלייענט אליינס איז עס זייער טריקי ביקאוז אויב וועט ער טרייען צו קוועשטשענען זיין טעראפיסט און עס אויסצופיגערן כאילו מ'זאגט צו צו צו צו

די רילעישאנשיפ מיט די טעראפיסט בלייבט משך ימים, איים נאט רעדי צו לאזן פייפן וואטעווער ס'איז, צו ס'איז דעמאלטס די קינד צו ס'איז די ווייב צו די, כ'בין נישט רעדי צו גיין און מ'זאגט האו, וואס איז די כללים אויב ס'איז דא, איף דער איז עני, וואס א מענטש קען זיצנדיג אין זיין טעראפיסט אפיס און זאגן לייק אקעי לייק. דיס איז א דעפיניט נאו נאו, אויב דאס לייק אויב ס'מאכט סאו כ'קען זאגן פאר א מענטש סתם אויב דו זעסט אז דיין רילעישאנשיפ ווערט ערגער און ערגער און ערגער מיינט אז טערעפי ביקוז נישט אייביג וואס אסאך מאל דארף מען דורכגיין א פעריאד פון דעם פאר דעם און דאס קודם דאס סאו לייק וואס איז א כלל וואס א מענטש קען לייק איף דיס אויב אויב דאס איז נישט דא דעמאלטס איז. רייט. ניין מען קען מאכן א גאנצע פאדקעסט אן דיס סאבזשעקט אין א אנדערע פלאטפארם וועגן באט טריי טו שעד סאם לייט אן דיס. קארעקט. די לאמיר קודם צוטיילן צווישן בעד עפלס און טעראפיוטיק רילעישאנשיפס. אזוי ווי אין יעדע אזוי ווי ס'דא בעד פלאמבערס.

די רילעישאנשיפ איז ווערי אימפארטענט. יעצט לאמיך מדגיש זיין דא, איי פאר וואן בעליוו איז זייער שטארק אין די טעראפיוטיקע רילעישאנשיפ, לאמיך זאגן וואס מיינט די רילעישאנשיפ, אז בעצם טעראפי איטסעלף, וואס איז די פראסעס וואס געשעהט דא הילינג, איז עס די עצות די טעראפיסט געבט, קענסט ליינען סעלף העלפ בוקס וועסטו הערן מער עצות, קענסט רעדן צו א קלוגע איד וועסטו טרעפן מער עצות, וואטס העפענינג העיר מאר דען מער ווי עניטינג וואס דו באקומסט. סאו אין די, ס'איז דא עפעס אין די רילעישאנשיפ עפעס א געוויסע טראסט, א געוויסע, א געוויסע, פרויד האט עס גערופן טרענספערענס, קאנטער טרענספערענס, וואטעווער, באט דארף נישט גיין זוכן פענסי ווערטער, ס'איז דא בעיסיקלי א סערטען טעראפיוטיק ספעיס, ספעיס, אין אנדערע ווערטער יעדע רילעישאנשיפ האט רולס און מ'מאכט די רולס, ס'איז דא א געוויסע. ס'איז א געוויסע לענגוויטש, א געוויסע פארשטאנד וואס געשעט אין די רילעישנשיפ, ס'איז דא אזא א עקסטערע רילעישנשיפ אנגערופן א טעראפיוטיק רילעישנשיפ, וואס עלאוט די, ס'באשאפט די ספעיס, און ס'עלאוט הילינג צו געשען. אגעין, כ'רעד זייער בכלליות, באט דאס איז בעסיקלי די קאנצעפט. מען קען די אלע זאכן מסביר זיין, איך מיין דו האסט איידער זאגן מיר האבן געזיצן שעות על גבי שעות אויף די נושא אליין שוין, נישט אויף א פאדקעסט אבער, סאו די די וואס געשעט אין א רילעשאנשיפ יא, עט העז טו ווארק, אין אדער ווארדס, אזוי ווי אונז ווייסן אסאך מאל מערידזשעס צוויי אפאזיט קאמפליט מענטשן קען ארבעטן אסאך מאל זייער סימילער מענטשן פאר סאם ריזען קען נישט ארבעטן ס'איז דא עפעס אין די דיינעמיק וואס ארבעט נישט עגעין א מערידזש איז אביסל אנדערש א מענטש דארף מען טרייען צו מאכן א טיעם וואס מען קען באט טעראפי רילעישאנשיפ איז נישט קיין מערידזש און ס'איז נישט קיין שום ענין צו מעיק איט ווארק איף אבוויעסלי איף יו אין די פראסעס ארעדי יו וואנט טו טריי טו מעיק איט ווארק באט עגעין ס'איז. דא נאך מענטשן אויט דער וואס קען דיך העלפן. באט כ'על דיר זאגן אזוי, קודם כל, פאר איך זאג דיר אפאר פוינטערס, זאל איך זאגן אזוי סתם איך האלט, אגעין, איך האב פאר געזאגט, טערעפי איז נישט אבאוט די טערעפיסט, עס האט נאטינג צו טון מיט די טערעפיסט, איטס יור אוין דזשורני, און אפטן יו גאו טרו א לאט אוו דיפרענט טערעפיסט, א לאט אוו דיפרענט טייפס אוו טערעפי, א לאט אוו דיפרענט סטעפס אנצוקומען צו וואן. פלאס נאך די נעקסטע סטעפ דאס, סאו אין די זעלבע זאך אין די פראסעס פון טערעפי אליינס איז דא אזויפיל מינע סטיילס פון טערעפי וואס איז וואס איז אנדערש פאר יעדעם איינעם בעיסד אן די נידס וואס ער דארף, סאו מענטשן וואס האבן טראומא דארפן איין מינע וועג פון טערעפי, מענטשן וואס זענען לעטס סעי וואס האבן סאפער פון אדיקשאנס דארפן אפשר אן אנדערע מינע וועג פון טערעפי, אבסעסיוו, ocd, א גוד עקזעמפל איז דארף מען אין א סערטען וועג. איך עז א טערעפיסט דארף איך האבן אנדערע רילעישאנשיפס מיט יעדעם איינעם. כדי? אנדערע טייפס אוו רילעישאנשיפס, און ס'דא קלייענטס וואס מ'דארף זיין אווערלי מאטיוועיטינג, ס'דא קלייענטס וואס מ'דארף זיין א שטיקל דיסטענט, און בעיסד אן די נידס פון די קלייענט. האועווער, כ'גיי זאגן יעצט א ריעשורינג סטעיטמענט אז טערעפיסט אין דזשענעראל, און איך מיין רוב מענטשן וואס העלפן מענטשן וואס זענען גוט, טוען עס אינטואיטיוולי, זענען זייער זייער וועל טרעינד און עקספיריענסד, און פארשטיין די רילעישאנשיפ, אין אדער ווארדס, אויב די רילעישאנשיפ גייט נישט ארבעטן גייט די מענטש וואס העלפט דיך זיין די ערשטע מענטש דאס צו זאגן, און ער גייט זיין די ערשטע מענטש זיכער מאכן אז אידער איט שאוד ווארק אדער יו שאוד געט טו סאמאן עלס, סאו איך וואלט געזאגט די וועסט מעדזשאריטי אוו די טיים דאס איז געשען, קיינער זוכט נישט קיין ביזנעס, סאו קיינער זוכט נישט, אנלייק די פאפולער בעליוו אז טעראפיסט זוכט צו האלטן קלייענטס, אוי איז עס אזוי פאלש דאס.

איטס יור פיגערינג דיס אוט, מיענינג א פרעמדע מענטש און יו אפענינג אפ טו דיס פערסאן. פון ביידע צדדים. יא, איטס לייק ווער פיגערינג איט אוט. באט וויטין די רילעישאנשיפ, די זאך וואס איך וואלט בעיקר געקוקט פאר איז אויב די מענטש, אויב אין די רילעישאנשיפ געשעהט אסאך אנעטיקעל זאכן, איך רעד נישט אנעטיקעל עז בעד וואטעווער, מ'זאגט זיך. וואטעווער, יעדער קען אימעזשינען וואס אנעטיקל מיינט, כ'רעד דא זאכן וואס קראסן באונדעריס דא, צו, כ'רעד אויך נישט אסאך מאל פארט פון רילעישענשיפ, עגעין, איך בין וואן אוו דיז פיפל וואס איך בין זייער אפן צו מענטשן און איך אסאך מאל קראס איך, כ'קראס נישט קיין ליינס אבער כ'גיי אסאך מאל ביז די ליין, דזשאסט טו מעיק די רילעישענשיפ ווארק, קאז דיס ווארקס פאר מי, באט באט מען זעהט אזוי זאכן צו די טעראפיסט אלל אוו א סאדען ווערט אווערלי אינוואלווד אין דיין לעבן, צו די טעראפיסט. געט דיך עפעס אלל אוו ע סאדען דריי שעה'יגע סעשאנס און ער ווייסט ער געט פאר יעדן נאר א פארטי פייוו מינוטס געט דיך פרי זאכן וואס האלאו עפעס דאזענט פיל רייט דאס איז איין זאך פאר קוקן אויף נאך א זאך פאר קוקן איז דאס קאנטיניוס נאך א לאנג צייט דעט יו אר נאט געטינג בעטער סאמטינג אבאוט דיס טינג איטס איטס איטס זשאסט איך פאל צוריק יעט אגעין. פארט אף ווארקינג יורסעלף פאלט מען אסאך מאל צוריק ביז מ'ווערט בעסער, באט דאס איז העפענינג און העפענינג און העפענינג, און אסאך מאל איז דא א גאט פילינג, א ווי זאל מען עס דעסקרייבן, א איכי פילינג, איך פיל איכי, איך פיל נישט גוט מיט דעם, וואס וויל דאס זאגן? נישט איינמאל צוויי מאל דריי מאל, כ'רעד שוין פינף זעקס זיבן צען מאל.

און יו נאו די די די באט איך ווייס די קוועשן כי דו פרעגסט א גוטע קוועשן און מענטשן האבן די קוועשן אלל די טיים באט מאסט אוו די טיים איף איף איף איטס דיסקאסט אפען א פיו דעיס אגאו זאגט מיר איינער דו ווייסט איך האב א פילינג א קלייענט מיינער זאגט מיר ווייסט איך זיץ שוין דא פאר דיר א שיינע עפעס א דריי פיר חדשים איך האב נאך קיינמאל נישט געהערט קיין קאמפלימענט פון דיר. איים לייק וואו דיס איז אינטערעסטינג ביקאז איך האב נישט קיין פראבלעם צו געבן קאמפלימענטס באט כ'האב ריפלעקטעד צוריק אז כ'האב אזוי איי מין געגלייבט אין דעם מענטש כ'האב געהאט אזא דיעפ רילי איך גלייב אין דעם מענטש איך געב אים אזויפיל אזויפיל גלייבן אין אים אליין איך דארף אים קאמפלימענטן? איי רילי בעליוו אין יו אבער כ'האב נישט געהאט די ווערטער איי בעליוו אין יו. יא, און איך האב געפרעגט יענעם, איך האב געפרעגט וואס האט דיך עס געמאכט זאגן, זאגט ער מיר עס איז אינטערעסאנט ווייל איך פיל א גאנצע צייט דו האלטסט פון מיך, דו גלייבסט אין מיך, אבער איך וויל עס אבער הערן. האב איך אים געזאגט שכוח פארן מיך זאגן, און כ'האב איי העד נאו ניד זיך צו פארענטפערן, איך האב געזאגט אבוויעסלי איך גלייב אין דיר און אלעס באט שכוח פארן מיך זאגן, יעצט ווייס איך אז ס'גייט ארבעטן בעסער.

ער איז געווען זייער פארמאכט, און מען האט אים אזוי האלבוועגס אריין געצווינגען צו קומען פאר העלפ, און איך בין געזיצן מיט אים וואך איין וואך אויס, דיס גיי איז נאט אפענינג אפ, ער האלט נישט ביים קומען, ער איז רעזיסטענט, איך טריי דאס, איך טריי יענץ, אלעס, איך האב געטרייט יעדע טריק אין די בוק, עפטער א ווייל האב איך געפיגערט אז איך גיי טון עפעס א מאוו דא, און איך גיי אים זאגן, ליסן.

און שוין, און די בחור האט פרעטענדעד כאילו עס איז די לעצטע סעשאן, פיין, שכוח, יא שכוח, פיין. אבאוט טווענטי מינוטס בעפאר די בחור איז אבאוט טו ליעוו די רום, שוין דאס איז כמעט טאווארדס קלאוזינג די סעשאן, זאגט ער מיך אז ער פילט פאני, ער ווייסט נישט, עס מאכט יא סענס, נישט סענס, היות אונז גייען נישט ארבעטן צוזאמען, האט ער עפעס א זאך, ער האט זיך אנגעגרייט מיך צו געבן.

זאג יא ס'איז מיר זייער אינטערעסאנט. יא אבער ער האט מיר באווארנט דו גייסט נישט חוזק מאכן גייסט נישט אהין גייסט נישט אהער. נעמט ארויס צוקנייטשטע צעטלעך פיר פעיפערס ס'איז צעטלעך פון בחינות פון ישיבה. איבערגעשריבן העכער די ווערטער אין פיצי אותיות אויף ביידע זייטן פיר פעיפערס. די האסט נישט קיין אהנונג וואס איז געשטאנען דארטן, די לעבן פון די בחור, און איך ליין עס און איך אלמאסט סטארט קרייאינג, די בחור האט אזויפיל פעין אינסייד, און איך משוגענער איך האב איך בין כמעט יעצט געדיסטשארדזשט דא, און איך האב אים געזאגט דעמאלטס אונז האבן אזויפיל צו דיסקאסן, איך האב עס געוואלט צוריק געבן נעקסטע וואך דורכרעדן, שטייט דא אויפן צעטל, זאגט ער. די קענסט מיך העלפן מיטן זאכן וואס שטייט דא? זאג איך, מ'קען טרייען, דעפענטלי ס'איז זאכן וואס איך קען, דאס איז מיין ארבעט זאג איך אים, דאס איז עקזעקטלי וואס איך אונז זעמיר דא, זאגט ער אה אקעי, איך בין מסכים. פעסט פארווארד, די בחור זיצט נאך אלץ ביי מיר, און די בחור גייט אדורך א הערליכע דזשורני. יעצט די שאקינג פארט וואס איך זאג ס'איז אזוי פאר מיר אזוי שאקינג איז איך האב כמעט אוועקגעשיקט די בחור מיט פיר פעיפערס אין טאש. איך טראכט צו מיר וואס וואלט געווען ווען איך וואלט אים פארשיקט. Wow. און וואס ס'וואלט געטון פאר זיין לעבן. די מיסטראסט און די דיסעפוינטמענט. ס'איז נאכאמאל אסאך סייעתא דשמיא. דעטס די באטעם ליין אוו די סטארי. אמת. אסאך סייעתא דשמיא. טו פיניש אףף איז די. און אן א אפטעמיסטיק נאוט, אזוי ווי געזאגט די לעצטע פאר יאר איז דא די דיסקאשען מער און מער און איך פיל ווי ס'איז פאנגט זיך יעצט אן א יוזש דיסקאשען ס'האט זשאסט זיך אנגעפאנגען אונז זעמיר די בעגינינג פון די נעקסטע פינף יאר פון א עכטע היעלינג דיסקאשען פאר יעדעם איינעם א דזשענערעל היעלינג דיסקאשען. היעלינג דיסקאשען פאר מענטשן צו זיין מער אפען עמאשענלי, זיין מער שעירן מיט פרענדס, ריעל, עכט, מען נעמט זיך צאם פרענדס, מען רעדט שוין יא אבער מען רעדט נאכאמאל די זעלבע די קאפ האט מיך פולד אווער און נאכאמאל אהין און צוריק און ס'דא עכטע מענטשן זאלן דיסקאסן און שמועסן און זיין אפען און לעבן א עכטע ריעל לייף און כדי דאס צו טון איז דא איז דא איז היעלינג נידעד און היעלינג עוועילעבל.